שלום וברכה צו א משהו מער נומבער נײַן און פֿופֿציק. פאקיסטאן איז אין א מצב פון קריזיס. ס'איז נישט אזעלכע זעלטענע נייעס צו הערן היינט אז די לאנד אדער א אנדערע לאנד מוטשעט זיך מיט דעם און מיט יענץ, אבער פאקיסטאן איז אין אן אמת'ע קריזיס. איז לאמיר אנפאנגען מיט וואס ס'גייט יעצט פאר, און נאכדעם לויפן אביסל אויף צוריקצוועגס. צוריקצוועגס אגב מיינט נישט יארן, נאר בסך הכל חדשים. און דאס זענען דריי עקסטערע קריזיסן, יעדע פאר זיך איז קען האט די כח צו אריינווארפן די אויף גוט אויפשאקלען דאס לאנד, און די אמת איז אז אין דעם פאל איינס קייטלט זיך אריין אין די אנדערע. איז לאמיר אנפאנגען מיט וואס ס'גייט יעצט פאר. א ערנסטע פארפלייצונג, ערנסטע פארפלייצונגען, די ערגסטע אזא פארפלייצונג אין די היסטאריע פון פאקיסטאן, וואס האט יעצט באטראפן דאס לאנד. סאו די פארפלייצונגען זענען געקומען אלס א רעזולטאט פון זייער שטארקע רעגנס. שטארקע רעגנס דורכאויס די חדשים איז נישט קיין חידוש, איז אייגנטליך א נארמאלע חלק פונעם לעבן אין פאקיסטאן, געוויסע חלקים פון אינדיע און נאך לענדער וואס געפינען זיך אין יענעם וועלט ראיאן, דאס רופט זיך א מאנסון. מאנסון איז א סיזען וואס באטרעפט די לענדער די חלק פון אזיע און אויכעט אנדערע, נאר די ווארט פון א מאנסון איז אז די ווינט, עס קומט א געוויסע תקופה פונעם יאר, אפאר חדשים, ווען די ווינט הייבט אן בלאזן אין די פארקערטע ריכטונג ווי די איבריגע חדשים, די איבריגע חלקים פונעם יאר, איז וואס דאס טוט איז עס ברענגט אן עקסטרעמען טויש אין וועטער. ס'קען גיין א נאסע פלאץ, א טראפישע פלאץ, זאל ווערן טרוקן, און פארקערט א מער טרוקענע פלאץ זאל ווערן זייער נאס. איז פאקיסטאן אזוי ווי אינדיע האט א סיזען א מאנסון סיזען, ס'הייסט ווען די ווינטן הייבן אן קומען בלאזן פון די פארקערטע ריכטונג ווי דורכאויס די אנדערע חדשים, און אין דעם פאל, אין פאקיסטאן'ס פאל, ברענגט עס גרויסע רעגנס, ס'ברענגט שווערע רעגנס, און ווי געזאגט דאס איז א נארמאלע חלק פונעם יאר, א חלק פונעם סדר היום, ס'איז דא יעדעס יאר אפאר חדשים ווען ס'איז די מאנסון סיזען, די ווינטן געבן זיך א טויש, די וועט ס'ווערט גוט נאס און ס'הייבט אן רעגענען, אבער דאס מאל איז געקומען א אפנארמאלע שפע פון רעגן, שווער צו נוצן די ווארט שפע ווייל ס'האט נישט געברענגט קיין ברכה, ס'האט געברענגט חורבנות, אבער ס'איז געקומען א געוואלד מיט רעגן. איז א מאנסון קען פארגליכן ווערן צו אביסל ענדליך צו א האריקעין, א שטארקע א שטארקע ווינט וואס באטרעפט אבער אנדערע פלעצער ווי עס איז נישט דא קיין מאנסון ווען מען איז נישט צוגעוואוינט צו אזא מצב, נאר א מאנסון איז נישט קיין איינמאליגע זאך, א האריקעין, א שטורעם ווינט וואס רוקט זיך אן, מאכט אן זיינע חרבנות און גייט ווייטער, א מאנסון איז א סיזען, ס'האלט אן פאר א שטיק צייט, ס'האלט אן פאר אפאר חדשים, און בדרך כלל אויך ווערט די האריקעין צוטיילט, צוברעקלט, אויסגעצויגן אויף א גרעסערע צייט און קומט אן אין כוואליעס אזוי ווי דאס מאל האט פאקיסטאן באקומען דעם האריקעין, די מאנסון איז געווען א האריקעין וואס איז נישט צוטיילט געווארן, עס איז געקומען ווי גלייך ס'וואלט ווען געווען א האריקעין נאך איינס און נאך איינס, איז אזוי ארום זענען געקומען שטארקע ווינטן און מורא'דיגע מורא'דיגע שווערע רעגנס וואס האבן פארפלייצט א ריזיגן חלק פונעם לאנד. איז לשם אילוסטראציע איז דא איין אזא פראווינץ וואס איז גאר שווער באטראפן געווארן פון די יעצטיגע פארפלייצונגען, וואס הייסט סינד, האט באקומען דורכאויס די לעצטע צוויי חדשים, ס'הייסט די ערשטע צוויי חדשים פון די מאנסון סעזאן, האט די פלאץ באקומען מער רעגן וויפיל לאנדאן וואס איז א שטארק א רעגנדיגע שטאט באקומט אין א גאנצן יאר. ס'הייסט אז געוויסע פלעצער אין פאקיסטאן האבן באקומען בערך זיבן מאל מער רעגן ווי אין אן אנדערן יאר, ווי אין א געווענטליכע תקופה פון די פון די צייט פון די מאנסון סעזאן, הגם א גרויסע חלק פון די מער באוואוינטע שטעט ווי למשל די הויפטשטאט פון פאקיסטאן און אנדערע געדעכט באוואוינטע שטעט האבן אויסגעמיטן דעם חורבן, ס'הייסט דארטן זענען נישט געקומען אזעלכע שטארקע רעגנס, איז אבער למעשה א דריטל פונעם לאנד איז אונטער וואסער. דאס הייסט אז הגם ס'איז א דריטל פונעם לאנד איז אבער די פראצענט פון די באפעלקערונג וואס איז באטראפן געווארן קלענער. פאקיסטאן האט בערך דרײַ און דרײַסיק מיליאן מענטשן, ארום פֿינף מיליאן פון די דרײַ און דרײַסיק זענען באטראפן געווארן דירעקט, זייערע הייזער, מען רעדט דא פון כאטש א מיליאן הייזער, דאס זענען די ערשטע אפשאצונגען און די ציפער וועט מסתמא נאר וואקסן, אבער ווי ס'הייסט יעצט איז ארום א מיליאן הייזער זענען חרוב געגאנגען. אבער די שאדן איז נישט נאר אין די הייזער און אפילו נישט אין די מענטשן, מען רעדט פון אפאר טויזנט קרבנות וואס די פארפלייצונגען האבן געקאסט, ווייטער די ציפער, נאך פרי, צו פרי צו זאגן, דערווייל רעדט מען פון בערך שאצונגען, אבער די עיקר חורבן, די גרעסטע חורבן איז עקאנאמיש. איז פאקיסטאן איז אזוי אויך נישט קיין רייכע לאנד, די עיקר סחורה, איינע פון די פלעצער ווי פאקיסטאן מאכט געלט, די גאנצע לאנד, איז פון עקספארט,

זענען חרוב געגאנגען. רייז און קאטן מאכן אויס פופציג פראצענט פון זאכן וואס פאקיסטאן עקספארטירט. די זענען יעצט חרוב געגאנגען און מען רעדט נישט נאר פון היי יאר, נאר עס וועט אויך נעמען צייט ווילאנג די וואסערן וועלן אראפגיין, די ערד וועט זיך אויסטרוקענען און זיין גרייט מען זאל קענען פריש פארפלאנצן. איז ווי ס'זעט יעצט אויס איז נישט נאר די היי יאריגע גערעטעניש חרוב געגאנגען, נאר אויכעט קומעדיגן יאר וועט מען אויך נישט קענען עקספארטירן, מען וועט נישט קענען, עס וועט נעמען צייט ווילאנג מען וועט קענען פלאנצן און ס'דארף נאכדעם וואקסן, און נאכדעם קען די עקספארט זיך צוריק אנהייבן, און דאס איז אין בעסטן פאל. יעצט פאקיסטאן האט זיך אזוי אויך שוין געמוטשעט מיט אן עקאנאמישע קריזיס, מ'רעדט נישט פון עקאנאמישע שוועריגקייטן, נאר מיט אן עקאנאמישע קריזיס וואס האבן אויפגעברענגט אפילו שמועות, השערות,, שפעקולאציעס, אז די אז דאס לאנד פאקיסטאן האלט אנקומען צום שוועל פון באנקראט, וואס האט געפירט צו פאקיסטאן'ס עקאנאמישע קריזיס, אפאר זאכן אינאיינעם, קודם איז דא די פאקטארס וואס באטרעפט בכלל די וועלט יעצט, אז די עקאנאמיע אין די וועלט בכלל איז פארלאנגזאמט געווארן, ס'איז געווארן שטאטער, שוואכער, נאכדעם איז דא אן אלגעמיינע מאנגל אין פארשידענע לעבנסנויטיגע פראדוקטן וואס האט זיך אנגעהויבן מיט די מיט קאוויד, מיט די תוצאות פון קאוויד און איז שפעטער געווארן פארערגערט דורך די מלחמה צווישן רוסלאנד און אוקריינע. אין פאקיסטאן'ס פאל איז צוגעקומען נאך א נקודה. די נקודה איז אז פאקיסטאן אימפארטירט, דאס הייסט ברענגט אריין, סחורה, קויפט פון אנדערע, סאך מער ווי וויפיל זי שיקט ארויס, וויפיל זי פארקויפט פאר אנדערע. אבער בדרך כלל א לאנד וויל אז ס'זאל זיין א געוויסע באלאנס צווישן אימפארט און עקספארט. צווישן סחורה וואס זי שיקט ארויס וואס זי פארקויפט פאר אנדערע, און פראדוקטן וואס זי קויפט וואס זי ברענגט אריין, אימפארטירט, פון אנדערע לענדער צו זיך. און אזא זאך איז בדרך כלל נישט צו גוט. א לאנד מאכט געלט פון עקספארטירן, פון פארקויפן, נישט פון קויפן, פון אריינברענגען. אבער דא קומט צו נאך א נקודה, און לאמיר מקדים זיין נאר א ווארט וועגן די וואלוטע, די שוויות פון א וואלוטע, די ווערט פון א קארענסי פון א לאנד, איז די. וועלט איז געווארן א גרויסע ביזנעס פלאץ, א מארקעט פלאץ ווי מען האנדלט, אבער מען האנדלט נישט דארטן מיט יעדע מטבע, דאס הייסט די עובר לסוחר וואלוטע איבער די וועלט, סאו ווען לענדער אדער אינטערנאציאנאלע קאמפאניס האנדלן צווישן זיך איז כמעט אין רוב פאלן נישט די לאקעל קארענסי, נישט די וואלוטע פון יענע לענדער, נאר ס'איז דא אפאר אינטערנאציאנאלע אנגענומענע וואלוטעס.

דאס הייסט די יסוד אויף וואס א קארענסי, אויף וואס די געלט פון א לאנד שטייט, איז מער ווי איין זאך פארשטייט זיך, אבער איינע פון די זאכן איז אז ס'ליינט זיך אן אויף א אויסלענדישע וואלוטע, א שטארקע אנגענומענע אויסלענדישע וואלוטע, ווי למשל די דאלאר, איז כדי די זאל, די יסוד זאל זיין שטארק, נויטיגט מען זיך אין א געוויסן זאפאס, א געוויסן, האבן אוועקגעלייגט א געוויסן סכום פון יענע וואלוטע, לאמיר זאגן ווייטער די אמעריקאנער דאלאר, ווען פאקיסטאן דארף צאלן פאר אימפארטס פאר סחורה וואס זי קויפט פון אנדערע לענדער איז עס בדרך כלל אינעם דאלאר, דאס מיינט אז וואס מער זי דארף צאלן, אלץ ליידיגער ווערן אירע רעזערוועס פון פון דעם אמעריקאנער דאלער, און דאס רופט זיך אפ אויף די שוויות פון איר אייגענע וואלוטע, פון די פאקיסטאנער געלט. די מצב העולם, נישט נאר אין פאקיסטאן, נישט נאר אין אזיע, און נישט נאר אין די ארומיגע ראיאן וואו פאקיסטאן וואוינט, די מצב העולם איז יעצט אינפלעישאן, דאס הייסט אז די פרייזן פון זאכן גייען ארויף. די פרייזן פון זאכן גייען ארויף, און אין זייער אסאך לענדער די שוויות פון געלט גייט אראפ. אין פאקיסטאן איז געשען ביידע און אויף א דראסטישן פארנעם. איז קודם כל איז דא די אלגעמיינע מצב פון אינפלעישן, און נאכדעם איז דא אפאר וויכטיגע אייטעמס, וויכטיגע סחורות, וויכטיגע מאטריאלן וואס פאקיסטאן דארף קויפט פון אנדערע לענדער וואס זענען יעצט ארויף אין פרייז, נישט נאר וועגן אינפלעישן, נאר לאמיר נעמען א דוגמא פון אויל, ענערדזשי, וואס פאקיסטאן האט געקויפט ביז יעצט א גרויס חלק דערפון פון רוסלאנד פאר א גאנץ ביליגע פרייז קענען זיי יעצט נישט צוליב די סאנקציעס וואס די מערב וועלט האט ארויפגעלייגט אויף רוסלאנד סאו דאס מיינט אז פאקיסטאן צאלט יעצט סאך מער געלט פאר ענערדזשי און אנדערע לעבנסוויכטיגע געברויכן. די אויל פון אנדערע פלעצער זענען טייערער און חוץ דעם איז דא אינפלעישן וואס דאס רוקט בכלל ארויף די פרייזן פון זאכן פון ענערדזשי און אנדערע פראדוקטן. איז וואס איז געשען האט אלס תוצאה אז די אינפלעישאן אין פאקיסטאן שטייט יעצט ביי פֿופֿצן פראצענט וואס איז זייער א הויכע ציפער, און פון די אנדערע זייט האט די ארטיגע וואלוטע פארלוירן פֿינף און צוואַנציק פראצענט, ס'טייטש אז וויפיל ס'איז ווערט געווען מיט אפאר חדשים צוריק, לאמיר זאגן מיט א יאר צוריק, איז עס יעצט ווערט פֿינף און צוואַנציק פראצענט ווייניגער, די תוצאה פון ביידע איז אז די פרייזן פון זאכן זענען געשטיגן אויף אן אבנארמאלן פארנעם. סאו דאס איז געווען די מצב ביז די יעצטיגע כוואליע פון פארפלייצונגען האבן באטראפן פאקיסטאן. וואס איז יעצט געשען מער? קודם כל אז א גרויסע חלק פון די לאנד'ס עקאנאמיע, א היפשע פראצענט פון די מקור מקור חיונה פאר דעם לאנד, איז אפגעווישט געווארן. די עקספארט פון קאטטאן און פון רייז, וואס דאס מיינט נישט נאר אז פאקיסטאן האט א געוויסע סחורה וואס זי פארקויפט נארמאל וואס איז יעצט נישט דא, זי וועט עס נישט קענען פארקויפן, עס מיינט נישט נאר די שאדן, די פשוט'ע געלט שאדן פון סחורה וואס מען וואלט ווען פארקויפט אבער איז חרוב געגאנגען, נאר ס'מיינט אויך אז נאך א מקור, נאך א קוואל וואס ברענגט אריין פארן לאנד אויסלענדישע וואלוטע ווי די אמעריקאנער דאלאר איז אויך אויסגעטרוקנט געווארן, ווייל איינע פון די פלעצער פון וואו פאקיסטאן באקומט געלט, באקומט דאלארס, איז דורכ'ן פארקויפן, פארקויפן קאטן און רייז אויפ'ן דאלאר, אנדערע לענדער וואס קויפן פון איר די סחורה צאלן אין די דאלאר, און דאס ברענגט אריין א פרישן זאפאס פון די אמעריקאנער דאלאר וואס זי דארף האבן אונטערצושטיצן איר אייגענע וואלוטע די רופי, אז דאס אליין זאל קענען בלייבן שטיין, זאל נישט ווייטער פאלן, איז דא דא פשוט א פינאנציעלע שאדן, און ס'איז דא א שאדן פאר די יסוד, פאר איינע פון די זוילן אויף וואס די שוויות פון איר אייגענע וואלוטע שטיצט זיך. איז וואס טוט א לאנד וואס שטייט אויפן שוועל פון באנקראט און האט נישט קיין וועג ארויס? דארף מען זיך ווענדן צו א אויסלענדישע פלאץ, צו א אויסערליכע פלאץ פאר הלוואה. פאר דעם צוועק איז דא אזא קערפערשאפט ווי די IMF, די אינטערנעשאנעל מאנעטערי פאנד. די IMF טוט דאס, שטעלט צו הלוואות פאר לענדער וואס זענען אויף צרות, און די IMF האט יעצט טאקע באשטעטיגט א צייטווייליגע הלוואה פאר פאקיסטאן אויף איבער א ביליאן דאלער, צו העלפן איר זיך שטעלן אויף די פיס און ארויסקריכן פונעם יעצטיגן זומפ. און דאס ברענגט אונז צו די דריטע קריזיס. די ערשטע איז געווען די יעצטיגע פארפלייצונגען, וואס האט נאך אסאך ערגער געמאכט די פינאנציעלע עקאנאמישע קריזיס, וואס גייט יעצט ווייטער לכאורה ווייטער פארפלאנטערן א פאליטישע קריזיס וואס הערשט אין פאקיסטאן, שוין באלד א יאר צייט, שוין אפאר חדשים וואס ס'ציט זיך זייער אויף א אינטענסיוון פארנעם. איז וואס איז די פאליטישע קריזיס? די פאליטישע קריזיס איז צווישן דעם פריערדיגן פריים מיניסטער וואס איז ארויסגעווארפן געווארן דורכן פאקיסטאנער פארלאמענט און דעם יעצטיגן פריים מיניסטער וואס האט אים ערזעצט. איז דער יעצטיגער פריים מיניסטער שאבאז שאריף האט ערזעצט דעם פריערדיגן פריים מיניסטער אימראן קאן וואס איז ארויסגעווארפן געווארן דורכן פארלאמענט מיט אפאר חדשים צוריק. יענער איז ארויסגעווארפן געווארן דורכן פארלימענט ווייל ער האט נישט באוויזן, ער האט נישט מצליח געווען ארויסצושלעפן דאס לאנד פונעם עקאנאמישן, פון די עקאנאמישע קריזיס וואס האט געהערשט. די וועג ארויס פון די עקאנאמישע קריזיס וואלט ווען געווען, ווי אונז זעען מיר שוין יעצט וואס די מצב איז, איז די וועג וואלט ווען געווען צו באקומען א הלוואה. איז דער פריערדיגער פריים מיניסטער. אימראן כאן האט זיך אפגעזאגט צו נעמען א הלוואה פון די IMF און די סיבה איז ווייל די IMF ווען זי בארגט געלט וויל זי זיכער מאכן אז עס גייט ווערן באצאלט, דאס לאנד'ס עקאנאמיע איז אויף צרות במילא דארף מען מאכן שינויים, מען דארף מאכן רעפארמען, וואסערע שינויים דארף אן עקאנאמיע מאכן, א לאנד מאכן כדי צו קענען זיך צוריק שטעלן אויף די פיס, מיין די הלוואה בסך הכל מאכט דיך נאר גרעסער דעם לאך, האסט נישט קיין געלט און דו בארגסט געלט מיינט עס אז דו האסט א פרישע פינאנציעלע התחייבות, נאר די איי עם עף פארלאנגט אין אזא פאל אז די רעגירונג זאל שניידן פון די הוצאות און איכשהו טרעפן א וועג צו פארגרעסערן די הכנסות. פארגרעסערן די הכנסות איז א זאך וואס מען קען אפשר מאכן א לאנג-טערם פלאן, א פלאן ווי מען זאגט אויף לאורך ימים. די איינציגסטע שריט וואס א רעגירונג קען בדרך כלל נעמען באלדיגע שריט איז שניידן הוצאות. שניידן הוצאות מיינט בדרך כלל אז די פרייז דערפון גייט צאלן די, גייט צאלן די באפעלקערונג פון לאנד. איז לדוגמא, פאקיסטאן האט פארשידענע סובסידיס, דאס הייסט העלפט מען ארויס צו באצאלן פאר די ענערדזשי געברויכן פון די באפעלקערונג. דאס הייסט אז געז.

און צאלן מער פאר גאזאלין און אנדערע געברויכן איז קיינמאל נישט פאפולער, און די פריערדיגע פריים מיניסטער האט טאקע אפגעווארפן די IMF הלוואות, ער האט זיי נישט גענומען ווייל ער האט נישט געוואלט נאכקומען די תנאים, למעשה אבער איז די הלוואה האט דאס לאנד האט זיך גענויטיגט אין די הלוואה האט זיך גענויטיגט אין דעם געלט ווייל דאס לאנד די עקאנאמיע פונעם לאנד איז אויף צרות איז וויבאלד קאהן האט נישט גענומען די הלוואה האט עס געמיינט אז דאס לאנד איז אלץ טיפער אריינגעקראכן אין אן עקאנאמישן זומפ און די סוף איז געווען טאקע אז די פארלאמענט האט אים ארויסגעווארפן און אויפגענומען דעם יעצטיגן דעם יעצט דער יעצטיגער דער נייער פריים מיניסטער. שאבאז האט יא מחליט געווען צו נעמען די הלוואה און במילא האט ער אויך געמוזט נאכקומען די תנאים. געמוזט נאכקומען די תנאים האט געמיינט אז די באפעלקערונג די עולם אין לאנד דארף צאלן העכער דארף צאלן טייערער פאר זייערע עלעקטריציטעט געברויכן, פאר גאזאלין און אנדערע זאכן. דאס איז ווייטער אומפאפולער צווישן די באפעלקערונג און די פריערדיגע פריים מיניסטער קאהן האט זיך טאקע ארויסגעלאזט דורכאויס די לעצטע חדשים אויף א נסיעה איבערן לאנד, ער פירט דורך גרויסע ראליס און ער פארפירט, ער פארפירט קעגן די יעצטיגע רעגירונג, ער רייט אויף די צורייצטע סענטימענטן וואס זענען דא צווישן דעם עולם וואס די עולם, סתם מענטשן דארפן דאך נישט מאכן די החלטות, זיי פילן נישט ווי זיי טראגן דאס אחריות אויף זייערע פלייצעס, דאס אחריות פון די לאנד'ס עקאנאמיע בכלליות, יעדער קוקט אויף זיך און אויף זיין אונטערשטע שורה, אויף זיין טאש, און די אונטערשטע שורה ביי יעדן איינעם איז נישט גוט, איז יעצט ערגער ווי ס'איז געווען פריער, און ער, דער קאהן, רייט אויף דעם. דער אמת איז אז דער יעצטיגער פריים מיניסטער קאהן האט אויך, דער יעצטיגער פריים מיניסטער שאבאז האט אויך געזאגט, ער האט זיך געהאט אונטערגענומען אז ער וועט נישט נעמען קיין הלוואה, קיין IMF הלוואה, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, ער האט זיך אונטערגענומען אז די עולם, די באפעלקערונג בכלליות וועט נישט פילן די תיקונים, וואס ער וועט מאכן צו פאררעכטן די פאקיסטאן עקאנאמיע, אבער די מציאות איז געווען אז ער האט יא גענומען. ער האט גענומען ווייל קיין אנדערע ברירה איז נישט געווען, און די פריערדיגער פריים מיניסטער, אדער אויב ער וועט געווינען די קומענדיגע וואלן, ווען ס'זאל נאר זיין, אויב דער קאהן וועט געווינען די וואלן, און ער וועט זיך טרעפן ביים שפיץ פון די רעגירונג, וועט ער לכאורה אויך דארפן מאכן די זעלבע החלטה, ווייל דערווייל איז קיין אנדערע נישטא. אבער ווי די מצב איז שטייט ער פון אינדרויסן, און פון אינדרויסן, דער וואס דארף נישט מאכן די החלטות למעשה, איז אייביג גרינג צו שרייען און קריטיקירן און אראפרייסן דעם וואס זיצט למעשה ביים בענקל און אויף וועמענס קאפ, אויף וועמענס פלייצעס די אחריות ליגט, יענער דארף מאכן די החלטות. איז ווי ס'שטייט יעצט למעשה שטייט געפינט מען שטייט פאקיסטאן אין א טיפע פארפלאנטערטן קריזיס, דריי ערנסטע קריזיסן וואס איינס פירט אדער איז אנגעבינדן אין די אנדערע, און קיין גראדע דרך הישר וועג ארויס זעט נישט אויס. ס'איז א פאליטישע קריזיס וואס קומט פון אן עקאנאמישע קריזיס וואס איז יעצט פילפאכיג פארערגערט געווארן דורך די יעצטיגע פארפלייצונגען וואס האבן מסתמא צוזעצט די רעשטלעך פון די עקאנאמיע וואס איז נאך געבליבן אין פאקיסטאן. נאר וואס ס'קען זיין אז אנדערע לענדער, צו ס'איז אין די מערב וועלט, צו אנדערע איסלאמישע לענדער אין יענע געגנט אדער אין אנדערע, וועלן יא קומען צו הילף פאקיסטאן, ווייל ס'איז דא א גרויסע אינטערעס אז די לאנד זאל בלייבן סטאביל. פאקיסטאן איז זייער א מאכטפולע לאנד, ס'איז די פופצנטע שטארקסטע לאנד אין די וועלט, און דערצו דארף מען געדענקן אז פאקיסטאן איז א לאנד וואס פארמאגט נוקלעארע געווער. פאקיסטאן איז איינע פון נײַן לענדער מיט אטאם באמבעס, וויאזוי מען רופט עס. אין דעם זין געפינט זיך פאקיסטאן אויף א שיינעם אויבן אן, א קליינעם אויבן אן, וואו ס'זיצן די פאראייניגטע שטאטן, רוסלאנד, ענגלאנד, פראנקרייך, טשיינע, אינדיע, און לכאורה אויך צפון קאריע, און נאכדעם איז דא מדינת ישראל וואס האט קיינמאל נישט אפיציעל מודה געווען אז זי האט נוקלעארע וואפנס, אבער ס'איז א סוד פאר גאנץ בראד. סאו בסך הכל רעדט מען פון מאקסימום נײַן לענדער, וואס נעמט אויכעט שוין אריין פאקיסטאן. פאקיסטאן איז א מאכטפולע נוקלעארע לאנד, און פון די אנדערע זייט איז פאקיסטאן אויכעט געפלאגט פון עקסטרעמיזם פון איסלאמישע קיצוניות, וואס אויב זאל דאס לאנד אריינפאלן אין כאאס העט זיך עס נישט ענדיגן גוט פאר קיינעם, נישט נאר פאר פאקיסטאן, נאר אויך פאר אנדערע לענדער און מעגליך אפילו פאר די גאנצע וועלט. דאס קען אמאל געשען ווען א לאנד איז אויף צרות האט ער נישט צו וועמען זיך צו ווענדן. אין קאנטראסט, א איד ווען ער טרעפט זיך אין אן עקאנאמישן פלאנטער, אדער אפילו נישט, ווען א איד וויל סתם אזוי, ער ס'גייט אים יא גוט, ער איז אוועקגעשטעלט אבער ער וויל אריינגיין אין ביזנעס און געהעריג זיך אוועקשטעלן, איז יא דא וואוהין זיך צו ווענדן. און איין אזא אדרעס, איין אזא חשוב'ע אדרעס איז EPI Networking, EPI Networking איז אויסגעשטעלט, ס'איז אוועקגעשטעלט געווארן צו העלפן אידן, יונגעלייט, מצליח צו זיין אין ביזנעס, מיט אלע כלים און די צוגעהערן וואס פעלן זיך אויס פאר די הצלחה, פאר די השתדלות צו קענען מצליח זיין. ס'נעמט אריין קורסעס, ס'נעמט אריין ביזנעס מענטערינג דורך פראפעשענעלס, ס'נעמט אריין העלפן דזשאבס, און אויכעט הלוואות,